בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף מ בית, הייבן מיר אן דף מ בית עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, המודר הנאה מחבירו, טאמער איינער איז א מודר הנאה פון זיין חבר, ס'טייטש לאמיר זאגן ראובן האט געמאכט א נדר אז שמעון טאר נישט הנאה האבן פון אים, איז די דין אזוי זאגט די משנה, לפני שביעית, טאמער ס'איז נישט אין קיין שמיטה יאר, דעמאלטס איז די דין, אינו יורד לתוך שדהו, טאר שמעון נישט אריינגיין צו ראובן אין פעלד, אזוי ווי יעדער מודר הנאה, מען טאר נישט אריינגיין ביי יענעם אין פעלד אבער מען טאר נישט הנאה האבן פון יענעם, און אזוי אויך ואינו אוכל מן הנוטות, לאמיר זאגן ראובן האט ביימער וואס שטעקט זיך ארויס פון זיין פעלד, פשט שמעון קען נעמען פון די פירות פון די בוים אן אריינגיין צו ראובן אין פעלד, איז פארשטייט זיך, נישט נאר שמעון טאר נישט אריינגיין צו ראובן אין פעלד, נאר ער טאר אויך נישט עסן פון ראובן'ס פירות, אפילו אז ער גייט נישט אריין צו אים אין פעלד, פארוואס? ווייל עס הייסט אויך הנאה געהאט פון אים. אבער זאגט די משנה, ובשביעית. שמיטה אליין, דעמאלטס אינו יורד לתוך שדהו, טאר טאקע שמעון נישט אריינגיין צו ראובן אין פעלד, ווייל די פעלד אליין איז נישט הפקר, די פירות זענען אפשר הפקר, די פעלד איז נישט הפקר, איז שמעון טאר נישט נהנה זיין פון ראובן'ס פעלד, טאר נישט אריינגיין אין, אבער זאגט די משנה, אבל אוכל הוא מן הנוטות, די פירות וואס שטעקן זיך ארויס פון ראובן'ס פעלד, וואס זענען נישט אין ראובן'ס פעלד וואס שמעון קען נעמען די פירות אן אריינגיין צו ראובן אין פעלד, דאס מעג שמעון עסן, פארוואס ווייל די פירות זענען הפקר, און ממילא איז מער נישט ראובן'ס פירות, מעג עס יעצט שמעון עסן. פירט די משנה אויס, נדר הימנו מאכל, וואס איז טאמער די נדר איז נישט געווען א כללית'דיגע נדר אז שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובן, נאר מאכל, אז שמעון טאר נישט עסן ראובן'ס מאכלים, דעמאלטס, לפני שביעית יורד לתוך שדהו ואין אוכל מן הפירות, איז פאר שמיטה, קען שמעון אריינגיין צו ראובן אין פעלד, פארוואס נישט? ער טאר נאר נישט עסן זיינע מאכלים, ער טאר נישט עסן די פירות, אבער ובשביעית, שמיטה, יורד ואוכל, קען ער אריינגיין און ער קען עסן. יעצט אזוי, בעצם, קען מען מפרש זיין אונזער משנה אויף צוויי אופנים, צוויי וועגן וויאזוי מען קען דא לערנען פשט אין משנה, ווייל מען האט געזען דא אין די משנה, די משנה האט מחלק געווען צווישן לפני שביעית און שביעית, אז לפני שביעית פאר שמיטה, אין אוכל מן הנוטות, קען נישט שמעון עסן פון די נוטות, פון די פירות וואס שטעקן זיך ארויס, אבער שמיטה מעג שמעון יא עסן, איז דאס קען מען מפרש זיין אויף צוויי אופנים, איין אופן וויאזוי מען קען לערנען די משנה, איז אז די משנה זאגט אזוי. טאמער ראובן האט געמאכט א נדר, נישט אין א שמיטה יאר, סתם עפעס א יאר, דעמאלטס איז אזוי, ווילאנג ס'איז נישט שמיטה, איז די נדר חל, טאר שמעון נישט עסן פון די נוטות, אבער ברגע עס ווערט שמיטה, מעג שמעון עסן פון די נוטות, אזוי קען מען לערנען פשט אין משנה, אויב אזוי, וואס זאגט אונז דא די משנה? וואס איז אונז די משנה מחדש? די משנה איז אונז מחדש, אז ווען א מענטש מאכט א נדר, ווען ראובן מאכט דא א נדר אויף זיינע פירות, איז די נדר טאקע חל, אבער דאס איז נאר כל עוד וואס די פירות איז זיינס. ברגע וואס ס'איז שמיטה און די פירות איז הפקר, ס'איז מער נישט זיינס, האט מער נישט ראובן א כח צו אסר'ן די פירות אויף שמעון, און שמעון מעג עס עסן. אזוי קומט לכאורה ארויס פשט אין משנה, אויב מען וועט אזוי לערנען פשט. אדער א צווייטע וועג ווי מען קען לערנען פשט אין משנה וואס לויט די צווייטע וועג קומט אויס פונקט פארקערט. לויט די צווייטע וועג איז פשט פון די משנה אזוי, די משנה רעדט נישט פון א ציור וואס ראובן האט געמאכט די נדר פאר שמיטה און די שאלה איז צו שמעון מעג עסן שמיטה צו נישט, ניין, די משנה רעדט טאקע פון דעם אליין, ווען האט ראובן געמאכט די נדר? די משנה זאגט אונז אז לפני שביעית, טאמער ראובן האט געמאכט די נדר פאר שמיטה אין א געהעריגע יאר, דעמאלס טאר שמעון נישט עסן פון די נוטות פון די פירות, נישט קיין חילוק צי ס'איז שמיטה, נישט קיין חילוק צו ס'איז נישט שמיטה, שמעון וועט קיינמאל נישט טארן עסן פון ראובן'ס פירות פארוואס? ווייל אפילו נאכדעם וואס ס'איז הפקר, אפילו נאכדעם וואס ס'איז שמיטה, איז די נדר נאך אלץ קיים, ווען איז די נדר אוועקגעפלויגן? ס'איז נאך אלץ דא. דאס זאגט די משנה אין די ערשטע חלק. שפעטער זאגט די משנה אז ובשביעית, טאמער ראובן האט געמאכט די נדר שמיטה אליין, וואס שמיטה אליין איז דאך די פירות נישט ראובן'ס, ס'איז דאך נישט זיינס, איז קען ער נישט אסר'ן א זאך וואס איז נישט זיינס, איז טאמער ער האט געמאכט די נדר שמיטה, דעמאלטס מעג שמעון עסן פון די נוטות. אויב אזוי, אויב מ'וועט לערנען אזוי פשט אין משנה, קומט אויס ממש פארקערט, אז די משנה זאגט אז ווען ראובן מאכט א נדר אין א צייט וואס די פירות איז יא זיינס, ווען ס'איז נישט שמיטה, דעמאלטס איז די נדר חל אפילו שמיטה אויך. פשט, ס'דא צוויי וועגן וויאזוי מ'קען בעצם דא לערנען פשט אין משנה, מ'וועט טאקע זען אין די גמרא די ביידע מהלכים. יעצט אזוי איידער מ'גייט ווייטער, עמער דערמאנען א משנה וואס אונז גיימער זען ערשט אין דף מ"ד, וואס אונז האבן שוין געהאט אין די פריערדיגע סוגיות. די משנה אין דף מ"ד, זאגט דארט אז ווען א מענטש מאכט א נדר קונם לתוך ביתך שאני נכנס, ער זאגט ראובן זאגט פאר שמעון סו לאמיר אנכאפן אנדערע נעמען, משה זאגט פאר חיים קונם לביתך איך גיי נישט אריינטרעטן ביי דיר אין שטוב, און וואס געשען טאמער חיים שטארבט אדער חיים פארקויפט די שטוב, מעג משה אריינגיין ווייל ער האט דאך געזאגט ביתך אז ס'איז אויס ביתך מעג ער אריינגיין, ווייטער וואס איז טאמער ער זאגט נישט ביתך ער זאגט בית זה, קונם בית זה, ער זאגט די הויז, דעמאלס איז נישט קיין חילוק צו חיים שטארבט חיים פארקויפט עס, טאר משה קיינמאל נישט אריין גיין ווייל ער האט געזאגט בית זה, יעצט לכאורה ביי אונז אין סוגיא וואלט אויך געדארפט זיין די שאלה תלוי אין די לשון וואס ראובן האט גענוצט, ווייל טאמער ראובן ווען ער האט געמאכט די נדר גע'אסר'ט שמעון צו עסן זיינע פירות הנאה האבן פון זיינע נכסים, טאמער ראובן האט געזאגט א נוסח פון נכסיי, מיינע נכסים, דעמאלט וואלט געדארפט זיין די דין אז ווילאנג ס'איז דיין נכסים, ווילאנג ס'איז נישט שמיטה, איז די נדר חל. ברגע וואס ס'איז שמיטה, ס'איז אויס נכסיי, איז אויס נדר, און שמעון מעג עסן. וואס איז אבער טאמער ראובן האט נישט געזאגט נכסיי, נאר האט געזאגט נכסים אלו, די נכסים, מיינע נכסים, אבער ער האט געזאגט אלו, דעמאלט איז נישט קיין חילוק צו ס'איז נאך אלץ זיין נכסים, צו ס'איז מער נישט זיין נכסים, צו ס'איז שמיטה צו נישט, איז אלעמאל די נכסים, די פירות אסור אויף שמעון. אזוי וואלט לכאורה געדארפט זיין די דין, פשט ס'וואלט געדארפט זיין תלוי אין די לשון פון ראובן, און טאקע למסקנא וועט מען זעהן די גמרא וועט טאקע זאגן אז ס'איז טאקע אזוי, ס'איז אלעס תלוי אין די לשון וואס ראובן האט גענוצט, אבער אין די הוה אמינא פון די גמרא פארשטייט נאך נישט די גמרא די נקודה, און ממילא זאגט די גמרא אזוי, רב ושמואל דאמרי תרווי', רב און שמואל זאגן פשט ביי אונזער משנה, מ'וועט שוין זעהן ס'איז א מחלוקת רב און שמואל און רבי יוחנן ריש לקיש, טאקע אין די צוויי מהלכים וואס מען האט פריערט אויסגערעדט, און רב און שמואל גייען מיטן צווייטן מהלך, אז דאס וואס שטייט אין משנה לפני שביעית מיינט אז ראובן האט געמאכט די נדר פאר שמיטה, און שביעית מיינט אז ראובן האט געמאכט די נדר שמיטה, און ממילא זאגן רב און שמואל אזוי, נכסים אלו עליך לפני שביעית, טאמער ראובן האט געמאכט די נדר פאר שמיטה, דעמאלטס אין יורד לתוך שדהו ואין אוכל מן הנוטות אף על פי שהגיע שביעית, דעמאלטס טאר נישט שמעון עסן פון ראובן'ס פירות, אפילו שמיטה אויך נישט, פארוואס? ווייל היות וואס ראובן האט געמאכט די נדר פאר שמיטה, איז די נדר חל אויף די פירות, און אפילו אז ס'קומט שמיטה, גייט נישט די נדר אוועק, די נדר בלייבט דא, און ממילא שמעון טאר קיינמאל נישט עסן פון ראובן'ס פירות. אבער וואס איז טאמער ואם בשביעית נדר, ראובן האט געמאכט די נדר אין א שמיטה יאר, דעמאלטס איז פשט ווען ראובן האט געמאכט די נדר איז דאך די פירות נישט געווען זיינס, ס'איז דאך געווען הפקר, ער קען נישט מחיל זיין א איסור אויף א זאך וואס איז נישט זיינס, דעמאלטס אין יורד לתוך שדהו אבל אוכל מן הנוטות, דעמאלטס וועט שמעון מעגן עסן פון די פירות, אזוי לערנט רב און שמואל פשט ביי אונזער משנה, ור' יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו, ר' יוחנן און ריש לקיש זאגן פארקערט, זיי זאגן אזוי ווי די ערשטע מהלך וואס מען האט פריערט געזען, אז דאס שטייט אין משנה לפני שביעית און שביעית מיינט נישט ווען מען האט געמאכט די נדר, נאר לויט ר' יוחנן און ריש לקיש האט מען געמאכט די נדר פאר שמיטה, די שאלה איז וואס טוט זיך שמיטה? איז רבי יוחנן ריש לקיש זאגן נכסי עליך לפני שביעית אין יורד לתוך שדהו ואין אוכל מן הנוטות פאר שמיטה טאר טאקע נישט שמעון עסן פון די פירות פון ראובן אבער הגיע שביעית ברגע עס ווערט שמיטה אין יורד לתוך שדהו אבל אוכל את הנוטות איז ברגע עס ווערט שמיטה מעג שמעון עסן פון די פירות ווייל שמיטה פליט די נדר אוועק די נדר האט נאר חל געווען ווילאנג די נכסים האט באלאנגט פאר ראובן ברגע ס'איז אויס ראובן'ס, מעג יעצט שמעון עסן פון די פירות, און ממילא זאגט יעצט די גמרא, לימא בהא קא מיפלגי, אז לכאורה וואס דא די מחלוקת צווישן רב און שמואל און רבי יוחנן ריש לקיש, דרב ושמואל סברי, אדם אוסר דבר שברשותו אפילו לכשיצא מרשותו, רב און שמואל לכאורה האלטן אז ווען א מענטש אסר'ט א זאך איז די איסור אן איסור אפילו נאכדעם וואס ס'איז נישט זיינס, פשט ווען ראובן אסר'ט זיינע פירות איז די איסור בלייבט איסור אפילו נאכדעם וואס ס'איז מער נישט ראובן'ס אפילו יעצט אז ס'איז הפקר יעצט איז שמיטה, האלט רב און שמואל די איסור בלייבט נאך אלץ איסור, און שמעון טאר נישט עסן פון די נוטות, נאר ווען ראובן האט געמאכט די נדר שמיטה אליין וואס איז קיינמאל נישט געווען זיינס, דעמאלטס איז די נדר נישט חל אויף די פירות, אבער ווילאנג ראובן האט געמאכט די נדר נישט אין קיין שמיטה יאר, האלטן רב און שמואל אז די נדר איז חל לעולם ועד אפילו שמיטה אליין, ור' יוחנן וריש לקיש סברי, ר' יוחנן ריש לקיש קריגן זיך, זיי האלטן, אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו, אז א מענטש קען נישט אסר'ן א זאך ווען ס'איז מער נישט זיינס, אז ווילאנג ס'איז דיינס קענסטו עס אסר'ן, ס'איז אויס דיינס קענסטו עס מער נישט אסר'ן, און פאר דעם זאגן ר' יוחנן ריש לקיש אז טאמער ראובן האט געמאכט די נדר, ער האט גע'אסר'ט זיינע פירות אויף שמעון בהנאה, איז ווילאנג ס'איז דיינס טאר טאקע שמעון נישט עסן, אבער ברגע ס'ווערט שמיטה, ס'איז מער נישט דיינס, מעג שמעון עסן. לכאורה דאס איז די מחלוקת צווישן רב ושמואל און רבי יוחנן ריש לקיש. יעצט איידער מען גייט ווייטער דארף מען משים לב זיין לאמיר צוריק גיין צו די ווערטער וואס רב ושמואל האבן גענוצט און וואס רבי יוחנן ריש לקיש האבן גענוצט רב ושמואל האבן זיך באנוצט רב ושמואל דאמרי תרוייהו נכסים אלו עליך מיט א לשון פון נכסים אלו רבי יוחנן ריש לקיש האבן געענטפערט נכסי עליך ביידע האבן גענוצט אנדערע לשונות יעצט אונז האבן זיך אינגאנצן נישט צוטון געמאכט פון די נקודה אז רב ושמואל נוצט אזא לשון רבי יוחנן ריש לקיש נוצט אזא לשון, די גמרא האט זיך נישט צוטון געמאכט צום סוף, עמיר זען די גמרא צוריק קומען אז דאס איז די עיקר נקודה, דאס איז ממש די נקודה דא און זיי קריגן זיך בכלל נישט, אבער אט דערווייל איז מאכט זיך די גמרא נישט צוטון פון דעם, און ממילא די גמרא לערנט א פשטות אז רב און שמואל האלטן אז אדם אוסר דבר שברשותו אפילו לכשיצא מרשותו, אז ווען א מענטש מאכט א איסור נישט קיין חילוק וואסערע לשון ער נוצט, אלעמאל איז איסור חל לעולם ועד. ווייטער רבי יוחנן ריש לקיש זאגן פונקט פארקערט, נישט קיין חילוק וואסערע לשון א מענטש נוצט, ווען א מענטש מאכט א נדר איז עס נאר חל ווי לאנג ס'איז ביי דיר, ס'ווערט אויס דיינס אויס נדר, אזוי פארשטייט יעצט די גמרא. איז פרעגט די גמרא אויף דעם, ותסברא קען דען זיין אזא זאך, מי איכא למאן דאמר אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו, קען דען זיין אז רבי יוחנן ריש לקיש האלטן אז ווען א מענטש מאכט א נדר איז די נדר נאר חל ווען ס'איז אין זיין רשות, אבער ברגע וואס ס'איז מער נישט אין זיין רשות, אויס נדר? אויב אזוי זאגט די גמרא אויב ר' יוחנן ריש לקיש האלטן טאקע אזוי, אם כן, ניפלגי בנכסים אלו, וכל שכן בנכסי. אה, פלוצלינג יעצט מאכט זיך די גמרא צוטוהן דא מיט די לשון וואס ר' יוחנן ריש לקיש האבן גענוצט, וואס רב און שמואל האבן גענוצט, איז לאמיר טאקע צוריקגיין, וואסערע לשון האבן רבי יוחנן ריש לקיש גענוצט? רבי יוחנן ריש לקיש האבן גענוצט א לשון נכסי, פרעגט די גמרא פארוואס זאגן זיי נכסי? זאלן זיי זאגן זייער דין ביי נכסים אלו, וואס איז די חילוק צווישן נכסי און נכסים אלו האמיר געשמועסט אז נכסי ווען א מענטש זאגט נכסי איז פשט מיינע נכסים, ווילאנג ס'איז מיינס אסר איך עס אויס מיינס אסר איך עס נישט, אזוי קען מען לכאורה טייטשן נכסי, נכסים אלו איז אסאך א ברייטערע לשון, די נכסים נישט קיין חילוק צו ס'איז מיינס צו ס'איז נישט מיינס, און ממילא זאגט די גמרא, טאמער דו ביסט גערעכט, אז ר' יוחנן ריש לקיש האלטן איבעראל, נישט קיין חילוק וועלכע לשון מען נוצט, אלעמאל ווען א מענטש מאכט א נדר, איז די נדר נאר א נדר ווילאנג ס'איז דיינס, ס'איז אויס דיינס, אויס נדר. אויב אזוי, וואלט ר' יוחנן ריש לקיש געדארפט אנכאפן א לשון נכסים אלו, אז וואס? אז אפילו ווען א מענטש זאגט נכסים אלו, וואס פשט איז ווען א מענטש זאגט נכסים אלו מיינט עס די נכסים נישט קיין חילוק ס'איז מיינס ס'איז נישט מיינס די נכסים איז אלעמאל אסור אזוי לכאורה מיינט נכסים אלו פון דעסוועגן האלט ר' יוחנן ריש לקיש אז אפילו האסט געזאגט נכסים אלו גייט מיר נישט אן ס'איז נאר אסור ווילאנג ס'איז דיינס אזוי וואלט דאך לכאורה ר' יוחנן ריש לקיש געדארפט זאגן און זיי זאגן דאס נישט וואס זאגן זיי יא? זיי זאגן נכסיי נכסיי שכוח נכסיי לכאורה איז יעדער מודה אז ווען א מענטש זאגט נכסיי איז די איסור נאר א איסור ווילאנג ס'איז דיינס און ווען ס'איז אויס דיינס אויס איסור איז זאגט די גמרא די גאנצע מהלך דיינע אז דו ווילסט מיר זאגן אז רבי יוחנן ריש לקיש זאגן איבעראל אלעמאל נישט קיין חילוק וועלכע לשון מען נוצט איז אלעמאל אזוי די דין אז ס'איז אויס דיינס אויס איסור, שטימט עפעס נישט מיט זייער לשון, ותו, פרעגט די גמרא אויף די עצם דין, אז סתם אזוי, איז דען אמת אזוי? איז דען דא אזא זאך אז א נדר איז נאר חל ווילאנג ס'איז דיינס, און ווען ס'איז אויס דיינס איז אויס נדר? והתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, דאדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו אונז האמיר א בפירושע משנה אז א מענטש קען יא אסר'ן א זאך אפילו נאכדעם וואס ס'איז מער נישט זיינס, דתנן ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין בבא קמא, האומר לבנו, טאמער א מענטש זאגט פאר זיין זון קונם שאתה נהנה לי, די טאטע זאגט די זון טאר נישט הנאה האבן פונעם טאטן, איז מת יירשנו, טאמער די טאטע שטארבט, איז די זון ירש'ן די טאטע פארוואס דאס הייסט נישט ער האט הנאה געהאט פונעם טאטן, ער האט הנאה געהאט פון די ירושה נישט פון די טאטע, אבער וואס איז טאמער די טאטע האט געזאגט בחייו ובמותו, דער טאטע האט גע'אסר'ט די זון צו הנאה האבן אויך במותו, דעמאלטס אם מת לא יירשנו, נאך דער טאטע שטארבט, טאר דער זון נאך אלץ נישט הנאה האבן, ווייל דער טאטע האט קלאר געזאגט לאחר מותו. איי פארוואס? לאחר מותו איז דער טאטע געשטארבן, די נכסים איז מער נישט אין זיין רשות, און ווי אזוי קען דער נדר חל זיין, און וואס זעען מיר דא? אז אוודאי איז דא אזא זאך אז א מענטש זאל אסר'ן א זאך אפילו נאכדעם וואס ס'איז מער נישט אין זיין רשות, און ווי אזוי ווילסטו מיר זאגן מיט אזא טרוקנקייט אז ר' יוחנן ריש לקיש האלט נישט פון אזא זאך, אונז האמער דאך קלאר א משנה, זאגט די גמרא אויף די צווייטע קשיא ניין, פון די משנה איז נישט שווער, שאני הכא, דקאמר ליה בחייו ובמותו, און ווי די ר"ן איז מסביר אזוי, אז אוודאי יעצט פאלט די גמרא אביסל אראפ פון דעם טרעפל פון דעם לייטער וואס מען האט פריערט געבויט, פשט פריערט האט מען געוואלט זאגן מיט אזא גלאטקייט, איבעראל האלט ר' יוחנן ריש לקיש אז א מענטש קען נישט אסר'ן א זאך וואס איז נישט זיינס, דעריבער ברגע עס ווערט אויס דיינס, ברגע עס גייט ארויס פון דיין רשות, פאלט אוועק די איסור, איז פון דעם פאלט אוודאי די גמרא אוועק, די גמרא זאגט עס קען נישט זיין, זעמער דאך קלאר א ראיה פון א משנה בבא קמא, א מענטש קען אסר'ן א זאך אפילו נאכדעם וואס ס'איז אויסזיינס, אבער די גמרא זאגט נאכאלץ אז דארט איז אנדערש, ווייל ווי נישט ווי אין בבא קמא רעדט זיך אז דער טאטע זאגט קלאר בחייו ובמותו, איז אז מ'זאגט קלאר בחייו ובמותו אוודאי איז רבי יוחנן ריש לקיש אויך מודה אז מ'קען אסר'ן א זאך אפילו נאכדעם וואס ס'איז מער נישט אין זיין רשות, און טאקע ביי ראובן און ביי שמעון, לאמיר זאגן ראובן וועט מאכן א נדר אז שמעון טאר נישט עסן פון זיין פירות און ער זאגט קלאר אפילו שמיטה אויך נישט, איז אוודאי רבי יוחנן ריש לקיש אויך מודה אז ס'וועט קומען שמיטה, וועט שמעון נישט טארן עסן פון די פירות ווייל ראובן האט קלאר גערעדט, נאר וואס? וואס יא? וואס זאגן יא רבי יוחנן ריש לקיש? רבי יוחנן ריש לקיש זאגן אז טאמער ס'איז נישט געווען טאמער ער האט נישט גערעדט קלאר נאר סתם אזוי, ראובן האט געזאגט נכסים אלו אסורין עליך ער האט גע'אסר'ט זיין נכסים אויף שמעון, דארט האלט רבי יוחנן ריש לקיש אז די איסור איז נאר חל ווילאנג ס'באלאנגט פאר ראובן, ברגע וואס אויס ראובן'ס ברגע וואס ווערט שמיטה, פאלט אוועק די איסור, אפילו ראובן האט זיך באנוצט מיט א לשון פון נכסים אלו, פונדעסטוועגן די איסור פאלט אוועק ווייל וואס גייט אן פאר ראובן אז שמעון וועט עס עסן, ס'איז דאך סייווי נישט דיינס, וואס גייט דיך אן אז שמעון וועט עסן, אזוי פארשטייט יעצט די גמרא ר' יוחנן ריש לקיש, אבער פרעגט די גמרא נאכאלץ מכל מקום קשיא, די ערשטע קשיא איז אבער נאכאלץ שווער, ווייל טאמער ס'איז באמת אזוי די כוונה פון ר' יוחנן ריש לקיש, פארוואס כאפן אן רבי יוחנן ריש לקיש א לשון פון נכסיי זיי וואלטן געדארפט אנכאפן א ציור פון נכסים אלו וואס דארט איז א גרעסערע חידוש אז אפילו ווען ראובן זאגט נכסים אלו פון דעסטוועגן ברגע עס ווערט שמיטה פאלט אוועק די גאנצע נדר און שמעון קען עסן אלא נאר ממילא ציט טאקע די גמרא אינגאנצן צוריק זאגט די גמרא איבער נכסים אלו כולי עלמא לא פליגי יעדער איז מודה אז ווען ראובן זאגט נכסים אלו אסירין עליך פאר שמעון איז די נדר חל לעולם ועד. ס'קומט שמיטה, דער נדר ווייטער חל, פארוואס נישט? א מענטש קען אסר'ן א זאך אפילו נאכדעם וואס ס'איז מער נישט זיינס, און רבי יוחנן וריש לקיש זענען אויך מודה צו דעם. נאר וואס? כי פליגי, וואו איז יא די מחלוקת צווישן רב און שמואל רבי יוחנן שלקער? די מחלוקת איז בנכסיי, ווען א מענטש זאגט נכסיי, וואס נכסיי פשטות איז משמע, נאר ווען ס'מיינס, זאל עס זיין אסור ברגע וואס ס'איז אויס מיינס, איז די איסור מער נישט קיים, דא דא א מחלוקת, רב און שמואל סברי, לא שנא נכסים אלו, לא שנא נכסיי, אדם אוסר. פשט, רב און שמואל קריגן זיך טאקע אויף די נקודה. רב און שמואל האלטן אז אפילו ווען א מענטש זאגט נכסיי, מיינט ער נישט נכסיי ווילאנג ס'מיינס, ער מיינט לעולם ועד, די איסור זאל זיין אויף דיר אפילו נאכדעם וואס ס'אויס מיינס. פארוואס? איז די ר"ן זאגט צוויי מהלכים, אדער ווייל דאס איז ממש, דאס ליגט אין די לשון נכסיי, רב און שמואל האלטן אפילו א מענטש זאגט נכסיי מיינט ער נישט ווילאנג ס'מיינס, ער מיינט לעולם ועד, אדער נישט ווייל דאס ליגט אין די לשון, נאר לומדיש, ווען א מענטש זאגט, אז די זאך זאל זיין אסור אויף דיר, פשט ער איז מחיל א איסור אויף א זאך, איז נישט דא אזא זאך די איסור זאל ווערן נפקע, אפילו דו האסט געזאגט נכסיי, רב און שמואל זאגן ס'גייט מיר נישט אן, די איסור בלייבט לעולם ועד, מה שאין כן רבי יוחנן וריש לקיש זיי קריגן זיך, רבי יוחנן וריש לקיש סברי, נכסים אלו אדם אוסר, נכסיי אין אדם אוסר, רבי יוחנן וריש לקיש האלטן אז ווילאנג א מענטש זאגט נכסים אלו, די איסור איז חל אויף די נכסים, איז די איסור חל לעולם ועד. אבער טאמער א מענטש זאגט נכסיי, דעמאלטס ווילאנג ס'איז נכסיי, ווילאנג ס'איז זיינע נכסים איז דאס היכל. ס'איז אויס זיינע נכסים איז די איסור מער נישט חל. איז אויב אזוי שטימט אונזער משנה זייער גוט, און ס'שטימט די מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש רב און שמואל זייער גוט, און ס'האט טאקע נישט קיין שייכות איינס צום צווייטן פשט ביידע, סיי רב און שמואל סיי רבי יוחנן שלקוש, און לערנען ביי אונזער משנה די זעלבע פשט אזוי ווי די צווייטע מהלך וואס מען האט פריערט געזען אזוי ווי רב און שמואל האבן פריערט געלערנט אז וואס אז די משנה איז מחלק צווישן ווען מען האט געמאכט די נדר אז וואס אז טאמער מען האט געמאכט די נדר פאר שמיטה טאמער ראובן האט פאר שמיטה געזאגט פאר שמעון נכסים אלו אסירים עליך דעמאלטס טאר שמעון נישט עסן פון די פירות און שמעון העט נישט טארן עסן פון די פירות אפילו שמיטה אויך נישט ווייל די איסור איז חל לעולם ועד טאמער אבער ראובן האט געמאכט די נדר שמיטה אליין דעמאלטס שמיטה איז נישט זיינס ער קען נישט מחיל זיין א איסור אויף א זאך וואס איז נישט זיינס דעמאלט וועט שמעון מעגן עסן פון די פירות, דאס שטייט אין די משנה, שפעטער איז דא א באזונדערע מחלוקת צווישן רב און שמואל רבי יוחנן וריש לקיש לגבי נכסיי, אז רב און שמואל זאגן נכסיי איז פונקט ווי נכסים אלו, אלעמאל איז עס לעולם ועד, און רבי יוחנן וריש לקיש, טעכניש קריגן זיך אויף רב און שמואל זאגן ניין, נכסיי מיינט ווילאנג ס'איז מיינס, אז ס'איז אויס מיינס אויס איסור, אבער ס'האט נישט קיין שייכות צו אונזער משנה ס'איז א באזונדערע מחלוקת אמוראים. פרעגט אבער די גמרא איז דען אזוי? ומי איכא למאן דאמר לא שנא נכסים אלו ולא שנא נכסיי? איז דען דא אזא מאן דאמר קען דען רב ושמואל האלטן אז אפילו ווען א מענטש זאגט נכסיי מיינט עס לעולם ועד? והתנן, פרעגט די גמרא א קשיא פון די משנה וואס מען האט פריערט אויסגערעדט פון די משנה אין דף מ"ו, די משנה זאגט דארט האומר לחבירו קונם לתוך ביתך שאני נכנס, טאמער משה זאגט פאר חיים איך גיי נישט אריין גיין ביתך אין דיין הויז, שדך שאני לוקח דיין פעלד, דעמאלטס מת או שמכרו לאחר מותר, טאמער חיים איז געשטארבן, אדער ער האט פארקויפט די פעלד צו די הויז, מעג משה אריין גיין אין דעם פארוואס? ווייל ער האט געזאגט ביתך, שדך, ס'איז מער נישט דיינס, וואס אבער טאמער א מענטש זאגט לבית זה שאני נכנס שדה זה שאני לוקח, דעמאלטס מת או שמכרו לאחר אסור, דעמאלטס בלייבט די איסור לעולם ועד, איז זעט מען דא קלאר א חילוק אין די לשונות, אז טאמער א מענטש, די זעלבע זאך וואלט געווען ביי אונז, א מענטש זאגט נכסיי, מיינט ער עקסטער מיינע נכסים, אויס מיינע נכסים, אויס איסור. און וויאזוי קענסטו זאגן אנדערש אין די שיטה פון רב ושמואל? אלא נאר, בלייבט טאקע די גמרא, אז כי אמרי ר' יוחנן וריש לקיש בנכסיי, ורב ושמואל בנכסים אלו, ולא פליגי. ס'איז טאקע נישט קיין מחלוקת. פשט אזוי, ביי אונז אין משנה, העט מען מפרש אזוי ווי מ'האט פריערט מפרש געווען, אז די משנה זאגט אז טאמער ראובן האט געמאכט די נדר פאר שמיטה און ער האט געזאגט נכסים אלו דעמאלס טאר שמעון נישט עסן פון די פירות אפילו שמיטה אויך נישט, טאמער אבער ראובן האט געמאכט די נדר שמיטה אליין וואס שמיטה איז דאך נישט זיינס האט נישט קיין רעכט צו מאכן אזא סארט נדר דעמאלס מעג שמעון עסן פון די פירות פון דעם רעדט אונזער משנה, שפעטער באזונדער איז דא א שמועס פון רבי יוחנן וריש לקיש און רב ושמואל וואס האט נישט קיין שייכות איינס צום צווייטן פשט זיי קריגן זיך נישט, רב ושמואל רעדט פון איין נקודה און רבי יוחנן וריש לקיש רעדן פון א צווייטע נקודה און איינער איז אוודאי מודה צום צווייטן, רב ושמואל רעדן. פון נכסים אלו אז טאמער ראובן זאגט פאר שמעון נכסים אלו אסורין עליך איז די איסור א איסור לעולם ועד ווייטער רבי יוחנן וריש לקיש רעדן פון נכסיי אז טאמער ראובן זאגט פאר שמעון נכסיי אסורין עליך דעמאלטס ווילאנג ס'איז נכסיי ווילאנג ס'איז זיינס איז טאקע דא א איסור אבער ברגע וואס ס'איז אויס זיינס אז ס'איז שמיטה און שמיטה מאכט אז זיין אויס זיינס דעמאלטס וועט שמעון מעגן עסן פון די פירות אבער דאס שטייט נישט אין די משנה דאס האט נישט קיין שייכות צו אונזער משנה דאס איז א באזונדערע דין וואס רבי יוחנן וריש לקיש זאגט וואס רב ושמואל איז אוודאי מודה דערצו. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה ובשביעית אינו יורד לתוך שדהו, אבער מען מעג עסן פון די פירות, פרעגט די גמרא, מאי שנא דאוכל מן הנוטות, דפירי דהפקירא אינון, ארעא נמי אפקרה, פשט, אזוי ווי פירות זענען דאך הפקר שמיטה, די פעלד איז אויך הפקר ווייל מען דארף דאך קענען צוקומען צו די פירות, און מילא ס'איז מסתבר אז די פירות זענען הפקר דארף מען קענען צוקומען די פעלד אויך הפקר, איז אויב אזוי, ביי א ציור וואס ראובן האט געמאכט די נדר שמיטה, פארוואס זאל שמעון נישט קענען אריינגיין צו ראובן אין פעלד און עסן פון די פירות, אזוי ווי ער קען עסן פון די נוטות. ענטפערט די גמרא אמר עולא בעומדין אילנות על הגבולין, אז ס'רעדט זיך טאקע אז די ביימער פון ראובן זענען אלע ביי די גבול פון די פעלד, מען קען צוקומען צו די ביימער פון אינדרויסן, איז אז מען קען צוקומען צו די ביימער פון דרויסן נישטא קיין שום היתר אריינצוגיין, ס'טייטש אין הכי נמי טאמער ס'וואלט געווען אינמיטן פעלד וואלט אוודאי שמעון געקענט אריינגיין אזוי ווי יעדער מעג אריינגיין, דאס הפקר דאס אויך הפקר, אבער טאמער מען קען צוקומען צו דעם פון אינדרויסן נישט דא קיין היתר אריינצוגיין, פארדעם זאגט די זאגט די משנה אז שמעון זאל עסן פון די נוטות, אבער ער טאר נישט אריינטרעטן ביי ראובן אין פעלד, רבי שמעון אליקים אמר אן אנדערע תירוץ, אז אוודאי מן התורה בעצם קען שמעון אריינגיין, נאר גזירה שמא ישהא בעמידה, ס'איז א גזירה מדרבנן, חזל האבן גוזר געווען, טאמער שמעון וועט זיך דארט פארזוימען, אריינגיין נעמען שנעל פירות מעג ער, אבער טאמער ער פארזוימט זיך איז פשט ער איז נהנה דא פון ראובן, ער טאר דאך נישט הנאה האבן פון ראובן, פארדעם האבן חזל געזאגט אז ער מעג נאר נעמען פון די נוטות און דאס שטעקט זיך ארויס אינדרויסן, אבער ער טאר נישט אריינטרעטן ביי ראובן אין פעלד.